היינטיגע פרק האבן אונז דריי פרשיות וואס קען מען קען עס רופן אזויווי השלמת די בנין המשכן לכאורה איז שוין געווען א סיום די פריערדיגע סוף פרק געשטאנען אני השם אלקיכם איז אלעמאל א סיום און נישט נאר דעם נאר אויך לפי די סדר הדברים בפרט די ערשטע פרשה דא וואס דאס ועשית מזבח מקטר קטורת איז ממש א שטיקל וואס מען וואלט געדארפט שרייבן שטיין פריער אין פרשת תרומה ס'איז געשריבן אפילו אין די נוסח פון פרשת תרומה הגם מען קען זעהן אפשר אביסל ווי ס'קומט דא אריין צו לויט די סוף אבער בעצם באלאנגט עס דארט, מען דארף טראכטן פארוואס שטייט עס דא, אסאך רעדן וועגן דעם. און דאס זענען די דריי פרשות, קודם כל דארף מען מאכן א מזבח קטורת, מזבח מקטר קטורת, נישט קיין מזבח וואס קטורת איז מען נישט מקריב, מען איז עס מקטר, און עס האט א סייז, אמה אמה אמתים, ס'האט אויך קרנות, ס'איז אויך געדעקט זהב טהור, דא שטייט קלאר ס'האט א גג און א קירות און קרנות, די פריערדיגע מזבח איז נישט געשטאנען אז ס'האט א גג, קען מען טראכטן צו ס'געהאט א גג, צו ס'איז געווען געפילט מיט זאמד אדער עפעס. שטייט אויך ס'געהאט טבעות ווייטער אויף די צוויי זייטן אויך מען זאל עס קענען טראגן אויך שטייט מען זאל מאכן די בדים אויך אויך צודעקן זהב און ווי לייגט מען דאס אין פראנט פון די פרוכת אינטערעסאנט די נוסח הפסוק איז געשטאנען פריער והבדילה הפרוכת לכם איז די פלאץ וואס אונז רופן קודש די תורה האט נישט קיין ווארט פאר עס בעצם שטייט דארט בין הקודש בין קודש הקדשים אבער כאילו די פלאץ די וועג ווי אזוי מ'רופט עס אלעמאל איז לפני הפרוכת אזוי ביי די מנורה אזוי ביי די מקטר קטורת און אזוי ווייטער. און וואס טוט מען מיט דעם? והקטיר עליו אהרן קטורת סמים יעדן טאג בהיטיבו את הנרות יקטירנה אין די פרי און ביינאכט די מאכן קטורת תמיד אינטערעסאנט אז עס שטייט בהיטיבו את הנרות עס שטייט נישט בהקרבת קרבן תמיד סתם קען מען לערנען פון דעם פונקטליך ווען אבער עס איז נאכאלץ לכאורה די עיקר איז די קטורת און דארף מען טראכטן נאך די אינטערעסאנטע איסור מען זאל נישט מעלה זיין קטורת זרה פארשטייט זיך אז דאס מאכט אונז טראכטן וואס איז געשען שפעטער ביי נדב ואביהוא וואס האבן יא געברענגט עפעס אש זרה עפעס האט עס צו טון און נאך א זאך אויף דעם איז מען מכפר אחת בשנה מדם חטאת הכפורים דאס הייסט הגם מען זאגט דא אז מען לייגט נישט קיין בלוט אויף דעם און נישט מעלה אין דעם נישט עולה און זבח גארנישט מען נישט לייגט מען נישט נאר די קטורת איינמאל א יאר שפריצט מען יא בלוט אויף דעם דאס איז די חטאת הכפורים אזוי ווי מען האט געלערנט פריער אז ס'דא א חטאת הכפירים דאס מיינט בעצם די חטאת פון יום כיפור וואס מען גייט לערנען אין אחרי מות און דאס איז דאס איז איינמאל א יאר וואס מען טוט דאס דאס איז קודש קדשים נאכדעם איז נאך א פרשה וואס דאס מאכט זייער אסאך סענס הגם ס'איז א שטיקל סתירה מיט אנהייב פרשת תרומה דארף מען שוין טרעפן חז"ל און עולם מוטשעט זיך דעם אז ס'שטייט דא א פרשה ס'הייסט כי תשא את ראש בני ישראל זאל מען ברענגען א מחצית השקל איז אדער רעדט זיך די עיקר פרשה איז די פרשה מ'זאל געבן יעדער א מחצית השקל העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט און ס'שטייט בפירוש דאס געמאכט כסף הכפורים אינטערעסאנט אפשר דאס איז טאקע די המשך די אלע פרשיות הייבן זיך אן פון די חטאת הכפורים וואס איז געשטאנען ביי די מלואים און דאס ווייטער איז כסף הכפורים פריער איז געשטאנען אויך די חטאת הכפורים און דאס איז א האלבע שקל וואס דאס איז לכפר על נפשותיכם. און נאך א זאך, נאך א גאנצע זאך וואס די פרשה זאגט, דאס האט עפעס מיט כי תשא את ראש, ווען מען ציילט די אידן, זאל מען זיי ציילן על ידי די געבן די כופר, די מחצית השקל, דורך דעם וועט נישט זיין קיין נגף, וואס קומט עס דא אריין, וואס האט עס צו טון, דאס הייסט אין אנדערע ווערטער איז עס אז מען דארף ציילן ממילא דארף מען געבן מחצית השקל, אויב מען דארף מחצית השקל ממילא קען מען ציילן, דאס דארף מען טראכטן, בפשטות דא איז די סאבדזשעקט די בנין המשכן, ס'נישט די סאבדזשעקט ציילן די אידן. סך הכל דא דריי פרשות דא א פערדע איך מיין דא פיר נאך דעם איז דא די פרשה פון די כיור און ווייטער די כיור אויך האט לכאורה וואלט געדארפט זיין אין די פריערדיגע חלקים הגם ס'איז שוין אוטסייד ס'שטימט אביסל בעסער אז ס'איז נאכדעם אבער אפשר קען מען זאגן נאך א זאך אז ס'איז לצורך העבודה ס'איז נישט אזוי סאך א חלק פון די בנין מ'קען עס רופן א חלק פון די עבודה אזוי האט איינער געוואלט זאגן. שטייט ווי מען לייגט עס, צווישן בין אוהל מועד ובין המזבח, דאס הייסט אינדרויסן, און דארט וואשן זיך אהרן הכהן, כדי ולא ימותו והיתה להם חק עולם, ס'איז ווייטער א ענין פון כבוד, אזוי האט מען געזען פארשידענע ענינים פון כבוד, און מכנסיים און אנדערע זאכן, אז מען זאל זיך וואשן די ידיהם ואת רגליהם פאר מען קומט צו די אוהל מועד. ווייטער דאס איז בעצם א זאך וואס אזויווי א הכנה, פאר מען גייט אין מזבח זאל מען דאס טון. יעצט לערנען אונז די פערדע פרשה נאך א זאך וואס איז בעצם זייער ענליך, איך האב אינגאנצן נישט בארעכנט ס'דא פינף זאכן די קטורת נאך דעם, די פערדע זאך וואס איז זייער כאילו יא אזוי ווי א נספח נאך א השלמה צו וואס מיר האבן געלערנט פריער, מ'האט דאך געלערנט פריער אז מ'גייט מושח זיין די כלים מיט שמן, און דא שטייט בעצם וויאזוי מ'מאכט די שמן המשחה, גייט ווייטער די ליסט פון אינגרידיענטס בשמים ראש, מר דרור, קנמן בשם און אזוי ווייטער, און דאס מאכט מען שמן, מיט דעם גייט מען מושח זיין די אוהל מועד און נישט נאר די, שטייט נישט וועגן די כהנים אבער אפשר די כהנים אויכעט. שטייט בעפאר שטייט יא די כהנים סארי און א גאנצע ליסט די ארון די שלחן די מנורה די מזבח די מזבח די כיור אלעס וואס האבן געלערנט ביז יעצט און כל הנוגע בהם יקדש אז דורך דעם גייען זיי ווערן הייליג נאכדעם איז דא א עקסטערע איסור ענליך צו וואס האבן געזען שוין ביי די מזבח הקטורת אבער נישט די זעלבע זאך נאר די זעלבע איידיע אז דאס זאל זיין קודש און דאס זאל מען נישט נישט מאכן כמוהו און נישט נעמען פון דעם און אלזא, עס בלייבט הייליג. לעצטע פרשה וואס אונז לערנען דא איז די וויאזוי מ'מאכט טאקע קטורת, מ'האט געלערנט אז מ'מאכט א מזבח מיט קטורת, נאך נישט די וואס די קטורת איז, אזויווי מ'האט געלערנט וואס די שמן המשחה, מ'לערנט וואס די שמן המשחה איז, ס'איז ענליך די מהלך, שטייט די אינגרידיענטס, סמים נטף ושחלת און אזוי ווייטער, און וויאזוי מ'מאכט עס, ממולח, טהור, קודש, וואטעווער דיס טינגס מין, ושחקת ממנה, און דאס לייגט מען לפני העדות, אינטערעסאנט מ'זאל עס לייגן, שטייט נישט מ'זאל עס מקטיר זיין, דאס איז בעצם די קטורת לכאורה וואס מ'איז מקטיר, אינטערעסאנט די לשון ונתתה ממנה. און ווייטער דאס זאל מען נישט מאכן במתכונתה לא תעשו לכם דאס זאל זיין קודש דאס הייסט נישט נאר די קטורת איז קודש די רעסעפי איז קודש און ווער עס וועט עס נישט טון וועט באקומען כרת ווער עס וועט מאכן לא כמוהו.